גאנע לערן טודעי א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כ א, פרשת בשלח, שיחה ג', די טירד שיחה אין פרשת בשלח, און אין ליקוטי שיחות איטס פעידזש עיטי ניין, א ווערי ווערי אינטרעסטינג און געשמאקע שיחה, איי מין איטס פשוט ווי קוד סעי אשרינו מה טוב חלקינו. האו די רבי טעיקס איטס א רשי שיחה, די רבי טעיקס די רשי ענד די גאונות ענד די פשטות דעט די רבי איז ענסערינג די קוועשאנס אן רשי איז דזשאסט אנבעליוועבל ענד עז ווי סעי הפוך בו והפוך בו דכולא בו מיט ליקוטי שיחות ווי העוו עווריטינג דעט יו ניד ענד איטס דזשאסט עמעזינג טו לערן די שיחה. בסוף פרשתנו ביי מלחמת עמלק שטעלט זיך רשי אויף די ווערטער וידי משה כבדים און איז מפרש, בשביל שנתעצל במצוה, ומנה אחר תחתיו נתייקרו ידיו. עס אין די ענד אוו די פרשה אוו בשלח ווי העוו די מלחמה אוו עמלק, די מלחמה דעט עמלק העד וויט די אידן, ענד איט סעיז דעט משה רבינו ווענט אפ אן די מאונטענס וויט אהרן און חור,

ענד הי סענט סאמבאדי עלס יהושע הי סענט טו דו די וואר דעטס וויי היז הענדס ביקעים העווי די רבי סעיז וואט איז רשי וואנט די רבי איז פירסט די רבי איז עקספלעינינג וואט רשי וואנטס טו סעי דען היז גאנע העוו היז קוועשאן אן רשי די פירוש בזה בפשטות איז רשי איז אויסן צו מסביר זיין אז הגם פון דעם לשון וידי משה כבדים לשון הווה איז משמע אז דאס איז געווען ביי אים דאמאלס א מצב תמידי מצד זיין זקנה איף יו לערן די חומש ענד איט סעז וידי משה כבדים

איז רש י מפרש אז דאס איז נישט אזוי איטס נאט, נאר ס'איז דעמאלט געשען צוליב א סיבה, דער וואס א ריזען וויי נאו היז הענדס וואר העווי, ווי סטיל העוו טו פיינד אוט וויי די תורה רייטס וידי משה כבדים, נאט ויהיו, נישט די לשון ויכבדו ידי משה, אקעי דיס ווי נאט גאנע איי דאנט נאו די ענסער טו איט, באט פראם רש י קאמס טו טעל אס דעט איט מינס דעט נאו היז הענדס וואר העווי ביקאוז דערס א ריזען, וואטס די ריזען? בשביל שנתעצל במצוה, נתייקרו ידיו היז הענדס ביקעים העווי ענד העד טו געט סאמבאדי טו העלפ הים אוט סאו וואט רשי וואנטס טו סעי טעל אס איז ווערי אנדערסטוד נאו ווען די קוועשאן איז וואט איז רשי סעינג היער דזשאסט אמעיזינג די קוועשאנס וואס די רבי איז עסקינג מען דארף אבער פארשטיין אין פרשת שמות ווי לערנד אלרעדי פרשת שמות אויפן פסוק ויהי בדרך במלון ויבקש המיתו

ביקאוז הי דידנט העוו א טשויס דעטס וואט הי דיד. וויבאלד רש י זאגט נישט אויפן צווייטן פירוש אז דאס איז א דרש וכיוצא בזה נישט ממש פשוטו של מקרא, רש י אין דזשענעראל, ווען רש י ברינגס טו פירושים, רש י סעז דבר אחר, והמדרש, הי טעלס היער הי מעיקס איט וואן, הי סעז די פירוש וואט הי סעז איז רש י, און דען הי סעז אמר רבי יוסי הי מעיקס איט אינטו וואן. נישט ממש פשוטו של מקרא, איז פארשטאנדיג אז אויך על פי פשוטו של מקרא מאנט זיך נאך א פירוש צו באווארענען אז חס ושלום לא נתרשל, ווען רשי גיבט שוין די פירוש אויף דאס איי קענט טעל יו דעט אמר רב יוסי איז א מדרש, ביקאוס אין פשוטו של מקרא האו קאוד איט בי דעט משה רבינו נתרשל יו טאלקינג אבאוט סאמבאדי ווערי ספעשל און הי איז נתרשל, סאו יו מאסט ברענג אמר רב יוסי חס ושלום, דעטס וואי הי מעיקס איט אינטו וואן, און פארוואס סאו איף רשי איז לוקינג טו טו עקסקיוז משה. איי מאסט ברינג דער דער איז א מדרש דעט סעז דיס רשי און איי מאסט ברינג אמר רב יוסי דעט חס ושלום וואט העפען היער וויי היער ווען איט סעז נתעצל נתעצל במצוה איט דאזענט ברינג עני אדער פירוש א אנבעליוועבל קוועשען דעט אין שמות יו לוקינג טו עקסקיוז משה און היער יו דאנט דעטס וואט דער רבי סעז און פארוואס זאגט רשי דא בפשיטות נתעצל במצוה און דעטס איט און נישט דערפאר נענש געווארן, און ברענגט אפילו נישט א צווייטן פירוש וואס זאל שולל זיין דעם ענין פון עצלות משה. יו קען ברענגען א סעקאנד פירוש, דעט איטס גאנע נעגעיט די איידיע אוו נתעצל, וויי דאנט יו דו איט? א ביוטיפול קוועשן. נאכמער, די רבי סעיס די קוועשן ביקאמס איווען מאר, אויך לויט דעם ערשטן פירוש אין רשי דארט איז נישט מובן. דער די פירסט פירוש אין רשי דער איט סעז נתרשל רייט וויבאלד אז משה איז שוין נענש געווארן אויף אן ענין פון התרשלות במצוה איז דאך מובן און פשוט אז פון דאן אן איז משה געווען זהיר אז ביי אים זאל נישט זיין חס ושלום קיין ענין פון התרשלות במצוה אנבעליוועבל עקארדינג טו די פירסט פשט דער דעט משה דיד נתרשל יא איף סאמבאדי איז נתרשל און הי סיס דעט א מלאך קאמס און הי וואנטס טו סוואלאו הים הי וואנטס טו קיל הים וואט העפענס עפטער דעט עני פערסאן דעט העז שכל וואט העפענס, פרום נאו אן איים גאנע בי א מיליאן טיימס קערפול אין עווריטינג דיס, האו קאם דעט היער קאמס און רשי סעז נתעצל אגען, הי וואז דזשאסט אלמאסט קילד, וואי איז הי נתעצל אגען? ביוטיפול אנבעליוועבל קוועשען. אז ביי אים זאל נישט זיין חס ושלום קיין התרשלות און ווי אזוי איז דא רשי מפרש אז עס איז געווען ביי משה'ן אן ענין פון נתעצל במצוה און איט דאזענט עד עניטינג עלס אקעי.

וואן פירוש איז נתרשל, אמר רב יוסי חס ושלום, די סעים טינג ווי העוו היער, און רשי דאזענט סעי איט, וואט העפענד טו יו רשי? וויי דאנט יו ברינג איט? לעטס סי אינסייד. ב' אין מדרשי חזל זענען דא אויך אנדערע טעמים פארוואס כבדו ידיו, דערס אדער ריזענס. א' אין תרגום יונתן, יו נאו דעט תרגום יונתן ענד תרגום אונקלוס אר נאט דזשאסט טרענסלעישאן, דער אלסא עדינג אן טינגס אין די חומש. אקעי. אין תרגום יונתן שטייט אז דאס איז דערפאר וואס ער האט אפגע.

דעם דאס וואס רשי ברענגט נישט דעם ערשטן טעם על כל פנים אלס פירוש שני, איז מובן, ווייל אף על פי אז בתוכן איז עס ווי דער טעם וואס רשי זאגט בפירושו אן ענין פון היפך הזריזות ביי משה, דער רבי סעז נאט אנלי דיס, איי האב אנאדער ריזען וויי איי קענט יוז דיס פירוש אוו יונתן בן עוזיאל אבער דער טעם איז נישט מסתבר אין פשוטו של מקרא, אלסא ביקאוז איט דאזענט מעיק סענס, אז מצד עצלות האט זיך די זאך נישט געטאן ביז מארגן איי קענט סעי דעט ביקאוז אף בינג לעיזי, הי פושט איט אף פאר טומארא, דערס ריזענס וויי הי פושט איט אף פאר טומארא.

סאו דעטס וואי רשי קוד נאט, סאו דעטס וואי ווי קענט יוז דיס יונתן בן עוזיאל וויי פוש איט אף פאר טומארא, איטס נאט, באט די רבי סעיז, וואט די קוועשן ריל קוועשן איז, ס'איז אבער נישט מובן, איטס נאט אנדערסטוד, פארוואס לערנט דא רשי נישט דעם טעם מפני עוונותיהם של ישראל, וואס לויט דעם איז נישט נתעצל משה? יא. סאו ווי האב א ווערי אינטרעסטינג טיל נאו ווערי סימפל רשי סעיז נתעצל משה, די רבי פרעגט א ביוטיפול קוועשן,

נאו די רבי איז גאנא עקספלעין אס אין דיס ווער ווי לערן נאו וואט איז די איידיע אוו דעט די עוונות אוו די אידן בראט משה רבינו טו העוו היז הענדס העווי בפרט אז בנדון דידן איז עוונותיהם של ישראל נישט קיין חידוש דאס איז שוין געזאגט געווארן פריער אין פירוש רשי רשי סעט דעט ביפאר אז די גאנצע סיבה פון מלחמת עמלק איז דאס וואס די אידן האבן געזאגט היש השם בקרבינו רשי סעט האו קאם דער אייבישטער פוט אין די תורה היש השם בקרבינו, און רייט אפטער דעט ויבא עמלק טו טעל אס וויי דיד עמלק קאם, ביקאוז איט סעיס היש השם בקרבינו, סאו איי סי דעט די האול איידיע אוו עמלק איז היש השם בקרבינו, סאו איטס ווערי געשמאק און ווערי סימפל טו סעי דעט משה רבינו קודנט האלד היז הענדס ביקאוז הי וואס צובראכן פרום די עוונות אוו די אידן. איז דאך מער מתאים צו לערנען על כל פנים אלס א צווייטע פירוש, איי דאנט סעי יוז איט עז די פירסט פירוש, ביקאוז עז א סעקאנד פירוש יו קוד יוז איט, אז וידי משה כבדים איז צוליב עוונותיהם של ישראל, וואס וועגן דעם האט שוין די תורה דערציילט, איידער צו מוסיף זיין אז דאס איז צוליב אן ענין פון נתעצל ביי משה, וויי דו יו ליוו אס וויט א סטארי דעט משה איז נתעצל. אות ג. די שווערקייט אין פירוש רשי אז נתעצל משה במצוה ומנה אחר תחתיו ווערט נאך גרעסער, ווי אר נאט פינישד מיט די קוועשענס, די רבי איז גאנע העוו די קוועשענס טיל אות ע ג און ד, טו סעי דעט די קוועשען איז איווען סטראנגער. אין פרשת פנחס אויף דעם וואס משה האט געבעטן ביים אויבערשטן, יפקוד השם איש על העדה אשר יצא לפניהם גומר, ווי לערנען פרשת פנחס דעט משה גאט טו נאו דעט היז נאט טעיקינג די אידן אין ארץ ישראל, סאו הי טאלד די אייבישטער, יו נאו וואט? יו ניד און דער אייבשטער טאלט דעם וואט יו אר טעלינג מי אבאוט מיי קידס פאר שור איים גאנע געט דעם א גוד מנהיג וואט דיד משה עסק סאמבאדי יצא לפניהם דעט איז גאנע גא אין פראנט אוו דעם ווען איט קאמס טו וואר אר ווערעווער איט גאוס איז גאנע גא אין פראנט אוו דעם וואט דאס רשי סעי דער איז רשי מפרש לא כדרך מלכי האומות שיושבין בבתיהם ומשלחין את חיילותיהם למלחמה אלא כמו שעשיתי אני שנלחמתי בסיחון ועוג משה רבי רשי סטעלט וויי דיד משה רבינו סעי אשר יצא לפניהם משה רבינו טעלס די אייבישטער איים נאט לייק אלל די קינגס אוו די גוים דעט דיי סיט האום ענד דיי סענד די חיילים דיי שוד גאו פלעי איי ווענט מייסעלף ביי סיחון ועוג סאו רייט אוועי וואט איז גאינג אן הער משה סעז איי ווענט ביי סיחון ועוג וואט העפענס פאר יערס ערליער ווען דער וואס א מלחמה מיט עמלק הי דידנט גאו סאו ווי העוו טו אנדערסטענד וואטס גאינג אן הער דאס הייסט אז ביי משה איז געווען קלאר, משה רבינו איז קליר דעט איש על העדה דארף אליין ארויס גיין למלחמה, הי העז טו גאו הימסעלף, און נאך מער משה ברענגט אלס ביישפיל אין דעם זיין אייגענע הנהגה בפועל, הי טעלס די אייבישטער דעט איי ווענט אוט מיי סעלף די סעים טינג יו ניד סאמבאדי טו טעיק אווער דעט איז גאנא גאו אוט הימסעלף, כמו שעשיתי אני שנלחמתי בסיחון ועוג, כאטש דאס איז געווען בסוף ימיו, הי וואס אלרעדי האנדערט ענד טווענטי יערס אולד. וואט העפענד נאו ביי עמלק הי'ז פארטי יערס יונגער, וויי דידנט הי גאו? איז דאך תמוה ביותר ווי קומט דאס וואס זייענדיג דער איש על העדה, יו אר די איש על העדה, יו עסקינג דעט אשר יצא לפניהם ענד יו סעי דעט איי ווענט אוט ביי מלחמת סיחון ועוג, האו קאם מיט ארום פערציג יאר אינגער הי'ז פארטי יערס יונגער? ביקאוז עמלק וואס רייט אפטער יציאת מצרים און די סיחון ועוג וואס ממש רייט ביפאר גאוינג אינטו ישראל סאו איטס פארטי יערס דיפרענט, משה בן שמונים שנה ווען הי קעים אוט אוו מצרים און נאו הי'ז אלרעדי האנדערט און טווענטי. איז מיט ארום פערציג יאר אינגער הי'ז יונגער פארטי יערס ביי מלחמת עמלק איז נתעצל משה דאזענט מעיק עני סענס הי'ז יוזינג איט עז א טענה טו די אייבישטער ענד ביי עמלק איז ער ביי די וועי ווי קאם טו א קאנקלוזשען דעט דער איז א ריזען וויי הי דידענט גאו אוט ביי די מלחמה פון עמלק הי נאוס דעט הי נידס אשר יצא לפניהם דעטס וואט הי עסקס פרום די אייבישטער ענד הי טעלס די אייבישטער א עקזעמפל דעט איי ווענט אוט מיי סעלף בסיחון ועוג וויי דידענט יו גאו אוט ביי עמלק יו ווער פארטי יערס יונגער וואט איז גאוינג אן היער? ווי מאסט קאם טו א קאנקלוזשן. די רבי סעז וואט איז די קאנקלוזשן. איז פון דעם גופא מוכרח אז דער ענין פון נתעצל ביי מלחמת עמלק איז נישט קיין סתירה דערצו וואס אן איש על העדה דארף אליין גיין ביי מלחמה, איטס נאט קאנטראדיקטינג טו דיס וואט משה דידענט גאו אוט עז א עז א עז א נשיא בישראל העז טו גאו די פירסט וואן, און צו דעם וואס משה אליין האט זיך אזוי געפירט ביי מלחמת סיחון ועוג, הימסעלף ווענט אוט ביי סיחון ועוג.
סאו וואט איז גאוינג אן היער? וואט איז איט?

ברוח הקודש, די רוט איז רשי אין די סטער. אוקיי, ווערי גוד, דיס איז ניו. יא, אוקיי. אות דלת. דובר על רשי. איטס נאט דיפ, איטס געשמאק, און איטס אנדערסטוד עווריטינג. איטס אמעיזינג. וועט מען דאס פארשטיין בהקדם הדיוק אין לשון פון פירוש רשי דא.

נאו דער רבי איז גאוינג טו עקספלעין אס וואט איז די דיפרענס ביטווין א עצל און א רשלן וואט איז די דיפרענס דער חילוק צווישן רשלנות און עצלות איז וואט איז די דיפרענס ביטווין א רשלן און א עצלן רשלנות מיינט אלגעמיינע אפגעלאזנקייט וואס איז גורם אז מען לייגט אפ צו טון עפעס וואס יו נאו וואט איט איז יו סי סאמבאדי אין די סטריט די קאלער איז אפ

עסענס אוו דיס פערסאן, ווען איט קאמס טו עצלן איז א קאמפליטלי דיפרענט טינג. בפשטות מזיד און מעיבי מזיד און שוגג. אה? מעיבי מזיד און שוגג. נא נא נא נא נא. רשלן הוא רשלן, עצלן איז אנלי וואן טינג, און דעטס וואי רשי איז עדינג אן במצוה, ביקאוז משה וואס עצלן אנלי ביי דיס טינג ביי מצוה.
אקעי. קאמינג, איטס קאמינג. עצלנות איז א פוילקייט בנוגע א פרטיות'דיגע פעולה.

חס ושלום דעט משה איז עצל סאו וואט וואט שלמה המלך סעז אין אין אין משלי נאר שנתעצל במצוה לגבי דער מצוה וועגן וועלכער עס רעדט זיך דא איז דאס א ענין פון עצלות באט איטס נאט עצלות היר קאמס די חידוש אוו די רבי די די רבי פוט דאן די סיד און כדלקמן די רבי איז גאנע עקספלעין איט מאר אין דיטעיל וואט העפענס מיט משה רבינו איז הי א עצל אור איז נאט עצל דזשאסט אנבעליוועבל אוי סיי דער ביאור בזה די סיבה וואס משה איז נישט געגאנגען אין די מלחמה איז, סאו ווי העוו טו אנדערסטענד נאו, רייט? ביסיידס די קוועשאנס אוו רשי, ווי העוו טו אנדערסטענד וויי דיד משה רבינו נאט גא אין די מלחמה אוו עמלק, דעטס וואט ווי'ר טרייאינג טו עקספלעין נאו. די סיבה וואס משה איז נישט געגאנגען אין די מלחמה איז, על פי פשוטו של מקרא, נישט געווען אן ענין פון רשלנות אדער אפילו עצלות חס ושלום, דער וואס נאו עצלות איז נאו רשלנות,

נאר ווייל ער האט געהאלטן, ליסן טו וואט משה רבינו טאט, משה רבינו טאט אז ער איז נישט מתאים בן שמונים שנה צו זיין א יוצא צבא, הי וואס טינקינג דעט ביי עיטי יערס אולד הי דאזנט העוו טו גאו אוט אין די וואר, ווערי גוד, איים וועיטינג פאר דיס, וואט העפענד ביי האנדערט ענד טווענטי הי דיד גאו, ליסן טו דיס, ליסן טו די ענסער, פשוט געשמאק, און נאכמער, נאט אנלי שוד בי א יוצא צבא, בי א חייל,

ביי האנדערט און טווענטי יערס אלד יו קילד עוג מלך וואט העפענד דער וואטס די ריזען וויי יו קענט גא ליסן און אף על פי וואס מען געפינט די רבי איז עסקינג די סעים קוועשען און אף על פי וואס מען געפינט אז משה רבינו האט אין יענעם זמן דורכגעפירט די אלע הוראות פונעם אויבערשטן וואס אסאך פון זיי זענען געווען פארבונדן מיט כח וגבורה כולו וואט דיד די אויבערשטן דען משה רבינו וואס היטינג די ראק טו געט וואטער

איט דאזענט גאו פאר, יו טעיק איט וואן הענד און יו גיוו, איט גאוס פאר, סאו משה רבינו דיד איט, איט פלו אין אל מצרים, ענד דען הי בראוק די ראק ענד די וואטער קעים אוט וויט א סטיק, הי וואס א ווערי סטראנג מען, סאו וויי דידנט הי גא? נאך מער, אין דער מלחמה מיט סיחון ועוג, איז משה רבינו אליין געגאנגען בראש פון די אנשי הצבא, הי הימסעלף ווענט אין די פראנט, ארויסווייזענדיג ווי אנגעדייטעט אין פירוש רשי, רשי סעז דער,

סאו וואטס גאוינג אן היער? ארויסגעוויזן, וואט דיד הי שאו, אויסערגעווענליכע גבורה, און דאס זייענדיג שוין אין א גיל קרוב צו מאה ועשרים שנה, איז אבער דא געקומען אין גאנץ אן אנדער מצב, ווי העוו טו אנדערסטענד וואט העפענד ביי די מלחמה אוו עמלק, נאו די רבי גאנה עקספלעין איט ביוטיפול. יא, יו געטינג די נקודה אוו די רבי'ס ענטפער, לעטס לעטס סי רייט נאו. די הנהגה פונעם אויבערשטן מיט אידן ביז צו דער מלחמה מיט עמלק איז געווען נישט על פי טבע, דער אייבישטער'ס קאנדאקט וויט די אידן פראם ביגינינג משה רבינו קאמינג טו מצרים טיל נאו, מכות, יציאת מצרים, עבד אחד לא יכול לצאת משם, טו ענד א האלף מיליאן פיפל, אר סאם פיפל סעי טרי מיליאן פיפל, אר גאוינג אוט אין די מידל אוו די דעי, בעצם היום הזה, ט"ו ניסן, עווערבאדי איז ליווינג, וואט א נס, וואט א מיריקל, דען טען מכות, און דען קריעת ים סוף, און דען מן, און דען שליו, און וואט נאט, עווערטינג וואס דער אייבישטער קאנדאקטעד הימסעלף וויט אידן וואז למעלה מן הטבע נאר באופן ניסי אנהויבנדיג פון די אותות ומופתים במצרים יציאת מצרים קריעת ים סוף שלח הזה דערנאך ירידת המן יו נאו וואט איז אין די מדבר דער איז נאו פוד ווער איז פוד קאמינג פראם פראם וויט דעט איט גראוס פראם די ערד היר איט קאמס דאון מן השמים ענד דעי מעיק א ברכה המוציא לחם מן השמים ביקאוס איטס קאם אנבעליוועבל טינגס און דערנאך די ירידת המן והשליו וואס זענען געקומען באופן ניסי מן השמים און האבן געשפייזט אלע אידן נאו קאמס א ניו טינג קומענדיג אבער אין רפידים וואו אידן האבן געזאגט היש השם בקרבינו אם אין די שאלה איז דער אייבישטער וויט אס אר נאט דעטס וואט דעי עסק איז דעם אייבירשטנס הנהגה געווען מיט אידן נישט געווען אין אן אופן פון ניסים גלויים נאו מאר ניסים גלויים עז אף נאו נאר ווי רשי זאגט בתחילת פרשת עמלק סמך פרשה זו למקרא זה וויי דיד וויי דיד די תורה טעל אס די סטארי אוו היש השם בקרבינו ענד רייט אוועי ויבוא עמלק, אז סמך פרשה זו למקרא זה לומר תמיד אני ביניכם ומזומן לכל צרכיכם ואתם אומרים היש השם בקרבינו חייכם שהכלב בא וכו' און ווי דער לשון אין משל וואס רש י פירט אויס אז השליכו מעליו וכו' רש י גיבט א משל אין דיס רש י רש י סעז דעט א פאדער ווענט וויט א סאן הי וואז האלדינג אים אן היז שאלדערס ענד אלל אוו א סאדען די סאן פילט סאמטינג אין דעינדזשער סאו הי סעז אוי ווער איז מיי פאדער?

עמלק קעים, סאו וויי דיד עמלק קעים? ביקאויז אוו די עבירה, סאו די ניסים אר פינישד, נאו מאר ניסים, סאו וואט העפענס איף דער איז נאו מאר ניסים, און ווי דער, דאס הייסט די סיבה פון מלחמת עמלק איז געווען דער הסתר פנים פונעם אויבערשטן, דער אייבישטער גאט אפסעט און דער איז א הסתר פנים, און וויבאלד אז אידן זענען דעמאלט געווען אין א מצב נישט ווי פריער, נאר פון הסתר פנים, דעי ווער אין א ניו סיטועשן, הסתר פנים, און היפך הנהגה נסית דערס נאו מאר הנהגה נסית, דעריבער האט זיך געפאדערט אז בהתאם לזה דארף אויך די מלחמה געפירט ווערן אין א סדר פון א מלחמה טבעית. דזשאסט אנבעליוועבל, דעטס וואט משה רבינו סעד, האו דאס די מלחמה העוו טו בי? איי קענט גאו איים עיטי יירס אלד איים נאט איים נאט א סאלדזשער ענימאר איים נאט א מנהיג טו גאו אין פראנט ענד ראן די מלחמה הו העז טו דו איט סאמבאדי ביפאר סיקסטי ביקאוס איטס טבע טבע יו העוו טו גאו דיס לוק אין א פוטנאט טערטי וואן לכן ציוה שהמלחמה תהיה למחר דעטס וויי הי סעז למחר איף איטס איף איף יו גאו וויט א נס סאו די מינוט עמלק קאמס גאו דער אייבישטער איז גאנע מעיק א נס און יו גאנע ווין איף איטס נאו נס יו העוו טו טעיק יהושע בחר לנו אנשים און מעיק א פלען ווי גאוינג פון פאר סיידס ווי גאנע ווי גאנע סיראנד עמלק ווי גאנע קיל טעל אים וואט טו דו, דעטס וויי הי סעז צא לוחם בעת המלחמה און אויך נישט איצטערט. וויי? כי כאשר סדר המלחמה על פי הטבע, צריך להיות הכנה למלחמה, בחירת אנשים, סידור אנשי חיל, ואופן המלחמה, האו דו יו גאו, האו אר יו אפראטשינג דיס וואר? אז ביי די יוצאי צבא זאל זיין אבער די יוצאי צבא זאל זיין בכלל, ובפרט די עומדים בראש הצבא כולל אויך זיין אין דעם גיל הגבורה מבן עשרים ועד שישים, דעטס וואי משה רבינו קוד נאט גאו אין די מלחמה אויף עמלק, א אנבעליוועבל ענסער. מה שאין כן נאו ווי גאנע גאו בעק טו מלחמת סיחון ועוג, הי'ז אלרעדי האנדערט ענד טוואנטי יערס אולד, מעיבי יו שוד סעי פאר שור איי קענט גאו, איים נאט עיטי איים וואן אנד טוואנטי. מה שאין כן ביי מלחמת סיחון ועוג וואס די מלחמה איז געווען למעלה מן הטבע, ווי דער אויבישטער האט געזאגט במפורש צו משה, אל תירא אותו כי בידך נתתי אותו.

די רבי סעיז איטס נאט ענאף, אות ו', זאת ועוד, דאס וואס משה האט זיך נישט משתתף געווען אין מלחמה ביי עמלק איז נישט בלויז געווען א ענין פון העדר און שלילי, לכאורה קוד סעי משה רבינו דידנט גאו טו די וואר, הי געיוו איט אווער טו יהושע, ענד הי סטעיד האום און הי סעט און הי העד לאנטש אר וואטעווער, הי לערנט, הי וואס סיטינג און לערנינג, נאו, די רבי סעיז דער איז נעגעטיוו ענד א פאזיטיוו. ביי נאט גאוינג איז נעגעטיוו ענד הי דיד סאמטינג פאזיטיוו, אנבעליוועבל, ליסטן טו דיס, וויבאלד דאס איז געווען א מלחמה געפירט לויט גדרי הטבע, דארף זי געפירט ווערן דורך יהושע, די וואר העז טו בי טרו יהושע, און ער משה, וואט איז משה דואינג? נאט סטעינג האום, דארף נישט גיין במלחמה, הי איז נאט גאוינג טו מלחמה, נאר אין דעם איז נאר אין דעם איז אויך געווען א ענין חיובי, דער וואס א פאזיטיוו טינג אלסא, וואט איז איט? ליסטן, אין א מלחמה וואס פירט זיך בדרך הטבע פאדערט זיך צוויי ענינים, ווען יו העוו א וואר אין דרך הטבע, יו ניד טו יו קענט סעי איים גאנע רילעי אן א נס, דערס נאו ניסים, סאו יו העוו טו פרעפער גשמיות, יו העוו טו פרעי צו די אייבישטער, יו ניד באוט טינגס, א' די השתדלות ופעולה טבעית אינעם פירן די מלחמה, וואס דאס איז דורך די וואס זענען שייך דערצו, גיבורים, דעטס וואט איט סעיז בחר לנו אנשים, ב' די נתינת כח וסיוע פונעם אויבערשטן אין דער מלחמה, ווי ניד די סיוע פון די אייבישטער, ווארום ס'איז מובן, אויך בפשוטו של מקרא, אז אפילו אין דער הנהגה ווי זי איז על פי טבע, מוז מען האבן אן עזר וסיוע פונעם אייבישטן, עוועריבאדי נאוס, דעט יו קען העוו די בעסט ארמי יו קאוד העוו עווריטינג דער איף איף יו דאנט עסק ביי די אייבישטער די ברכה טו בי סוקסעספול איטס נאט גאנע העפן על פי זה איז מובן ענד אין די ברעקעטס די רבי איז גאנע גיוו יו א ענסער ביי די וועי סאמטינג ווערי אינטרעסטינג על פי זה איז מובן וואס רשי טייטשט אויף בחר לנו אנשים גיבורים ויראי חטא וויי? שתהא זכותן מסייעתו, יו שוד טעיק סטראנג פיפל ענד אלסא גאד פירינג פיפל, וויי? ליסטען טו די רעבעס פוינט וואט די רעבע איז מעיקינג היער, עניטינג איז אינטענדעד ענד נאוטעט, כאטש אז אין מכילתא לפנינו זענען עס צוויי באזונדערע מאן דאמרים, און גיב א לוק אין טירטי סיקס, רבי יהושע אומר בחר לנו אנשים גיבורים, רבי אלעזר המודעי אומר בחר לנו אנשים יראי חטא, רבונו של עולם וויי דאזנט רש"י ברינג דאון די טו סעפרעט ווערזשענס? וויי דאז הי מעיק איט אינטו וואן?

וויי דיד הי מעיק איט אינטו וואן? וויי דידנט הי סעי דעט איטס טו סעפערעט מאן דאמרים? אקעי. אקעי. גיבורים פאר דער מלחמה בגשמיות און יראי חטא זיי זאלן האבן דעם סיוע פון דעם אויבערשטן. אקעי. און די צוויי נאו ווי קען קאם בעק ענד סי ווער איז די טו ווער דו ווי סי די טו טינגס ביי די מלחמה. די צוויי ענינים זענען געווען אין דער מלחמה ביי עמלק די טו טינגס אוו אנשי חיל ענד פרעיאינג וואס היער ווער איז איט? גבורה גשמית און כח טבעי וואס דאס איז פארבונדן מיט גיבורי חיל פון א יונגן גיל אנגעפירט דורך יהושע און נישט דורך משה, יא, ווי ניד פיפל פראם טווענטי טו סיקסטי, סטראנג פיפל, בחר לנו אנשים גיבורים, ב. א תפילה, הו דאז די דאווענינג, אויף דעם עזר וסיוע מלמעלה, אז אידן זאלן מנצח זיין אין דער מלחמה טבעית, און אין דעם איז מובן ופשוט אז משה איז אממערסטן מתאים וראוי. הו איז די בעסט וואן טו דאווען פאר די אידן? משה רבינו, דעטס וואי הי ווענט אפ אן די מאונטען ענד הי וואז דאווענינג דעטס וואט הי דיד, סאו איטס נאט אנלי נעגאטיוו הי דידנט גאו טו די וואר, הי דיד

וויט דיס פיפל, און מחר אנכי ניצב, איים אלסא ביאינג א פארט אין די מלחמה, איים גאנע בי אן די מאונטען ענד ביאינג פרעאינג על ראש הגבעה ומטה אלוקים בידי, באווארנט און מדגיש געווען ביידע פרטים אין דיס פסוק איטסעלף, אנבעליוועבל, בחר לנו, צא הלחם און אנכי ניצב, באווארנט און מדגיש געווען ביידע פרטים וואס דארפן זיין אין דער מלחמה צו פירן די מלחמה, צו פירן די מלחמה בפועל, וואס אויף דעם האט ער באשטימט יהושע'ן, צא הלחם בעמלק, יו גאו פייט, און די תפילה להקדוש ברוך הוא, וואס דאס האט משה גענומען אויף זיך, אנכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוקים וגומר. וואס על ראש הגבעה איז ער געווען שרוי בתענית. ווי רשי איז מפרש אויף משה ואהרן וחור רשי סעז דעט דעי ווער פעסטינג א האול דעי, דאוז טרי, רשי ברינגס פרוף, מכאן לתענית שצריכים שלושה לעבור לפני התיבה, שבתענית היו שרויים, ענד איט סעז ויהי ידיו אמונה, וואט דיד הי דו? וואט דיד הי דו וויט היז הענדס אפ? פרושות השמים בתפילה, הי וואז דאווענינג, הי טוק א פארט פאזיטיוו אין דיס וואר. מצד דעם קומט נאך צו אין דער סברא פון משה'ס נישט גיין אין דער מלחמה, איט נאט אנלי דיס איז ענאף דעט משה וואז דאווענינג, די רבי איז גיווינג אנאדער טו ריזענס, נאמבער וואן א שרוי בתענית און אפגעשוואכט, איף הי העז טו פרעי ענד פעסט הי קאלד נאט גא טו די וואר, איז נישט מתאים צו גיין במלחמה, און דער רבי ברינגס דאון אין פארטי טו דעט די הלכה סעז דעט עיר שהקיפוה עכו"ם, יא? יור נאט אלאוד טו פעסט, יו העוו טו גאו און יו העוו טו איט. זייענדיג בראש הגבעה מיט מטה אלוקים ובהרמת ידיו, האבן אים אידן געקענט זען און דורך דעם געהאט תוספות כח ועוז אין דער מלחמה. אקעי, סאו נאו עפטער ווי לערנט דיס, וואט דיד יו דזשאסט עסק? וואט איז די פראבלעם? עווריטינג איז אנדערסטוד וויי הי דידנט גאו טו די מלחמה, נאו די רבי איז גאנע טעל אס וויי. אף על פי אז משה איז נישט, נאו, וואט איז די פראבלעם, וויי דאז איט סעי שנתעצל?

האט משה נישט געדארפט מאכן קיין חשבונות, נאר ארויס גיין מלחמה האלטן מיט עמלקן, איי מען דארף תפילה טון? משה הערד דעט דער איז עמלק, יו אר די לידער, יו גאו, דאנט טינק אבאוט חשבונות, איף איטס בדרך הטבע אר בדרך נס, דער אייבשטער סעז ווי העוו טו פייט, יו גאו און יו דו איט, און משה איז דער וואס איז מתאים לזה,

און ווי מען האט שוין געלערנט פריער ביי קריאת ים סוף ווי סי, דער דער קוד בי א תפילה קצרה ענד העוו אן עפעקט, ווער דו ווי סי איט? ביי קריאת ים סוף, בשעת אידן זענען געווען אין זייער ענגן מצב, די מצרים זענען געווען לאחוריהם, די מצרים אר ראנינג עפטער דעם, און דער ים איז לפניהם, די ים איז אין פראנט אוו דעם, וואט דו ווי דו, און משה האט זיך געשטעלט מתפלל זיין, משה ווענט טו דאווען, האט דער אויבערשטער ביי אים געמאנט, מה תצעק אלי, איטס נאט א טיים טו טו טו דאווען, איטס נאט א טיים טו טו סקריעם ענד קריי, דבר אל בני ישראל ויסעו, לעט דעם גאו, ווי רש י איז מפרש אמר לו הקדוש ברוך הוא לא עת עתה להאריך בתפילה שישראל נתונין בצרה, סעים טינג איז היר משה קוד האוו גאן אין דו א תפילה קצרה אין די וואר אין מידל אוו די וואר דעריבער כאטש משה האט געהאט די טעמים נאו קאמס די ענסער כאטש משה העד אלל די ריזענס וויי הי דידענט גאו ביי הימסעלף און די חשבונות זענען געווען נישט צוליב זיך הי דידענט גאו ביקאוז היז א אולד מען הי קענט גאו נאר ביקאוז איט דאזענט פיט ביקאוז איטס א מלחמה בדרך הטבע העז טו בי דאן פרום טווענטי טו סיקסטי און צו די חשבונות זענען געווען נישט צוליב זיך נאר ווי עס איז מתאים לטובת המלחמה ונצחונה אז ער זאל זיין שורה בתענית און מתפלל זיין בראש הגבעה כנל בארוכה און דערצו נאך האט ער באווארנט הי דידנט לעט גאו הי דידנט נאט גאו טו די וואר הי סענט סאמבאדי אינסטעד אוו הים שלוחו של אדם כמותו און מינה אחר תחתיו שלוחו של אדם כמותו וואס איז אן אנדערע וואס אין אן אנדערע פאל וואלט דאס געווען א הנהגה מתאימה פאר משה רבינו איט פיטס טו משה רבינו אף על פי כן, וויבאלד אז דא רעדט זיך וועגן א ציווי השם, ווערט משה'ס הנהגה גערעכנט אלס אן ענין פון נתעצל לגבי דעם אופן ההנהגה וואס פאדערט זיך במצוה, עז רש י סעד אגעין נתעצל במצוה, משה דיד א הונדערט פראצענט רייט דעט הי דידנט גאו, באט משה רבינו, עז דער אייבישטער לוקס עט איט, ווען דער אייבישטער סעז טו גאו, דאנט מעיק עני קאלקעלעישאנס עניטינג, דאס רש י דאזענט העוו טו גיוו מי אנאדער טינגס ביקאוז אין דיס ווארט שנתעצל במצוה איטסעלף, איי סי דעט משה רבינו וואז נאט נתעצל הי דיד רייט, באט דער אייבישטער סעז גאו.

משה טאלד יהושע אה די וואס די אייבערשטער האט זיך געגעבן. ווערי גוד קוועשען, יישר כח, אין אות ח די רבי איז גאנא עסק די קוועשען און ענסער. און מהאי טעמא, נאו וויל אנדערסטענד אלסא, וויי וויי וואז הי פאנישד, דעט די הענדס ביקעים העווי, וויי דיד הי העוו א סטאמעק עיק? וויי די הענדס, וואט איז איט, די רבי איז עקספלעינינג, ומהאי טעמא איז דאס זיין עונש געווען מידה כנגד מידה, דער אייבערשטער איז אלוועיס מידה כנגד מידה, וואט איז מידה כנגד מידה, נתייקרו ידיו אז ס'איז אים געווען שווער אויך דאס וואס ער האט יא געטון אלס השתתפות במלחמה, דאס וואס ידיו פרוסות לשמים בתפילה, וואט דיד יו דו אינסטעד אוו גאוינג, דו מי א פעיוואר יו האלד די הענדס אפ, דער אייבערשטער מעיד איט שוד בי העווי ביקאוז יו שודנט האוו דאן איט, יו שוד האוו גאן טו די וואר. סאו עווריטינג איז אנדערסטוד, באט נאו ראביי זלמן העז א ווערי גוד קוועשן, די רבי איז גאנא סעי, וואט אר יו טעלינג מי ביקאוז איטס א ציווי השם, יו דאנט לוק עט עניטינג, יו מעיק נאו חשבונות ענד יו גאו, דער וואז נאו ציווי השם, ויבא עמלק וילחם עם ישראל, ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים, נאטינג מיט די אייבישטער, לעטס סי וואט די רבי איז סעינג, יש להוסיף בזה, ביי משה איז אויך נישט געווען שייך חס ושלום אן ענין פון חשבונות, בשעת ער האט א ציווי השם, איווען דיפער, דער משה איז א ציווי השם, הי וואלד גאו, הי וואלד האוו גאן, דער איז נאו ציווי השם היער. אבער בנידון דידן געפינט מען נישט אין פסוק אז דער אנזאג צא הילחם בעמלק איז געווען א ציווי מפורש, נאטינג טו דו וויט דער אייבישטער פון אויבערשטן, ולכן יש לומר אז ווען עס וואלט געווען אזא ציווי, יע איף דער וואלד האוו בין דער אייבישטער וואלד האוו סעד צא הילחם, וואלט משה אליין גלייך מקיים געווען דעם ציווי הי וואלד נאט העוו הי וואלד נאט העוו מעיד די חשבונות און הי וואלד הי וואלד נאט העוו סטעיד הי וואלד העוו גאן אין די העד אוו די מלחמה וויבאלד אז א ציווי פונעם אויבערשטן אויף דעם איז נישט געווען דער וואס נאו ציווי אוו די אייבישטער נאר משה רבינו רועה ישראל האט דאס געטאן ווי א דבר המובן מאליו וואט איז וואט איז איט אנדערסטוד משה רבינו סיז דעט עמלק איז קאמינג אז גוים פאלן אן אויף אידן גוים אר קאמינג אגענסט די אידן דארף מען ארויסגיין למלחמה להגן על ישראל יש לומר אז אויך לפי המסקנה אז עמלק האט געקענט מלחמה נאר מיט די נחשלים אחריך, מיט די אידן וואס זענען געווען מחוץ לענן, וואט דיד עמלק עיבל טו טאטש? איט סעס קליר אין פסוק אין כי תצא, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, וואט דאס איט מין? הואעווער דיד א עבירה, ענד די ענן וואס טרוינג אים אוט, דעי ווער עיבל די עמלק שוד בי עיבל טו געט דעם, האט משה רבינו געהאלטן אז מען דארף באלד ארויסגיין פארטיידיגן די אידן וועלכע אידן זיי זאלן נאר זיין, דאנט מעיק עני קאלקעלעישן וואט דעי אר, דעי דיד א עבירה ברצון, דעי דיד א עבירה, דעי ווער נאט אנוס, און ווי עס איז געווען הנהגת משה נאך זייענדיג אין מצרים, משה דיד איט אלרעדי אין מצרים, גלייך נאכדעם ווי ויגדל משה ויצא אל אחיו, משה ביקעים, משה גרו אפ ענד הי ווענט אוט. איז ווי נאר וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, האט זיך משה רבינו נישט גערעכנט מיט דעם דרגה פון דעם איש עברי, הי ווענט טו עסק הו איז הי, איז ער א ראש ישיבה, הו איז הי, נאו, יו טאטשט א איד, הי ווענט ענד הי קילד די מצרי, נאר ויך את המצרי. און דעריבער, וויבאלד משה האט דאס געטון ווי א דבר המובן מעצמו, דער וואס נאו ציווי השם, נישט אלס קיום פון א ציווי מפורש מהשם, האט ער אנגענומען אז דא פאדערט זיך נישט א סדר הנהגה אן חשבונות, אזוי ווי ביי א ציווי מפורש, דעטס וואי דעטס וואי הי דידענט גאו ענד הי סענט יהושע אינסטעד סאו סטיל סאו וואי וואי דו יו סעי נתעצל די רבי איז גאנע סעי אגען ביי דעם אויבערשטן אבער האט זיך דאס גערעכנט אלס אן ענין פון נתעצל במצוה. ווארום ווען גויים קומען מלחמה האבן מיט אידן, איז דאס אפילו פאר מתן תורה א מצוה. יו דאנט העוו טו וועיט דער אייבשטער שוד טעל יו, א גוי קאמס אגענסט א איד, יו העוו טו גא אוט ענד פייט, און א מצוה הכי גדולה, צו ארויסגיין במלחמה להגן על ישראל, און עס דארף געטון ווערן אן קיין איבערטראכטונגען און אויסרעכ נאו טינקינג ענד נאו קאלקעלעישאנס, יו העוו טו גא. הגם בנידון דידן, איז נישט געווען דערויף א ציווי פון אייבערשטן, באט סטיל, די גויים קעם אגענסט די אידן, יו העוו טו גא אוט ענד פייט וויט דעם. סאו נאו עווריטינג איז אנדערסטוד, וואי רשי דאזענט ברינג עני אדער פירושים, וואי משה דידנט גאו, וואי ביי די אייבישטער איז סטיל א ענין אוו נתעצל, ענד דעטס וואט רשי רייטס נתעצל במצוה ענד נאט נתרשל, סתם אנבעליוועבל וואט די רבי מיינט, נאו קאמס די הוראה פרום דיס, אין א וועי דעט איטס דזשאסט טעלינג אס וואט העפענד מיט משה רבינו, וואט ווי העוו טו דא. פון דעם פירוש רשי איז דא א הוראה נפלאה אין עבודת אדם. ס'איז מובן אז דאס וואס יעדער ענין און פרט אין תורה איז א הוראה נצחית, דער אלטער רבי סעז אין תניא ריש פרק יז, that any פרט אין תורה איז א הוראה נצחית, בכל הזמנים ובכל המקומות, any place and any time, איז דאס באופן מיוחד ביתר שאת וביתר עז אין דעם ענין פון מלחמת עמלק, און ווי דאס דריקט זיך אויס בכמה ענינים מהם, די סטאריס דעט ווי לערנען אין חומש בראשית, די טינגס דעט ווי לערנען אין שמות, וואטעווער יו לערן, איז א הוראה טו אס, דער רבי סעז סאמטינג אנבעליוועבל געשמאק, דעט ווען איט קאמס טו עמלק, ווי האב א ווערי ספעשל הוראה, מאר דען עני עניווער עלס, טו לערן פרום דעט האו טו קאנדאקט אווערסעלווס, וויי? דער רבי איז גאנע גיוו טו ריזענס, א', ס'איז א ציווי מפורש, עס סעיז קליר אין די תורה, כתוב זאת זכרון בספר, וויי זכרון בספר? ווי שוד לערן פרום איט, איטס די אנלי טינג דעט איט סעיז אין תורה, דעט דער אייבישטער טעלס משה טו רייט דעט אינטו די תורה. דער רבי שטאלט דין טענעט איך דאס זעט דער רבי שטאלט דעם רייד בראשית ברא אלקים איך דער רבי שטאלט דעם רייד דין דאס איז ספעשל טינג פאר אס צו לערן פון מעט דאס הייסט אז דער רבי מיילע פון אז די קורן בקסאר מיט צד דעם וואס די כל שכוסו בתורה א דובר אבן נצחי יא עס ווי סעד ביפאר די אלטע רבי סעז אין ברינגס דאם פון די פון די ראגע צ'ובער עס איז עניטינג דעט איז אין די תורה איז א דובר נצחי אין די רבי שטאלט דאס רייד דין טו די תורה איז דאס באמעל חמס אמאליג ביי יסר תוקף ואילוי וואי וויבאלד ס'איז דא אויף דעם א ציווי מיוחד כתוב זאת זכרון, דאס איז נאמבער וואן, נאמבער טו ב' אין דיבור השם גופא ווערט אנגעזאגט מיט א הדגשה אויף דעם ענין של תמידי ונצחי, אין דעם אייבערשטן הימסעלף סעינג מלחמה לה' בעמלק מדור דור. סאו ווי סי דעט דערס טו רייעס דעט די מלחמה אויף עמלק איז טיטשינג אס מאר דען עניטינג עלס דעט ווי סי אין די תורה. ביז אז דער ענין הנצחי שבמלחמה זו זאגט זיך ארויס אין א ציווי כפשוטו, וואט איז איט? וואס איז די מצוה כפשוטו וואט איט סעיז אין די תורה וואט טו דו מיט עמלק? ס'איז א מצות עשה מן התורה לזכור תמיד מעשיו הרעים, די רבי ברענגט אין לשון רמבם הלכה אין ספר היד, אלוועיס רעמעמבער די טינג דיס בעד טינגס דעט הי דיד, און ס'איז א מצוה לזכור מעשה עמלק בכל יום, לכמה דעות אלסא דעט איטס מן התורה. פון דעם איז מובן אז נישט בלויז דער תוכן פון מלחמת עמלק איז א ענין נצחי בעבודה רוחנית, נאט אנלי די וואטעווער העפענד דער, נאר אויך דער אופן המלחמה, ווי די מלחמה דארף געפירט ווערן, איז א הוראה נצחית. יו נאו וואט די רבי איז גאנא טעל אס, דעט ווען ווי לערן פון עמלק האו טו דו די וואר, ענד האו טו בי מקרב אידן אין עווריטינג ווי האב טו דו, נאט לייק משה רבינו דיסיידעד טו סענד סאמבאדי, באט עז ווי סעד סאו די אייבישטער וואנטס, דעט ווי שוד דו איט, לכתחילה עוועריבאדי שוד דו איט. און נאכמער איז עס נוגע אין דעם זמן פון עיקבתא דמשיחא. דיס איז עז ווי סעד ביפאר בכל הזמן ובכל המקומות, אז דער רבי סעז ספעשלי אין עיקבתא דמשיחא וויי שטייט אין תרגום יונתן בן עוזיאל דער פירוש מלחמה להשם בעמלק מדור דור, דער פסוק אין היינטיגע פרשה מלחמה להשם בעמלק מדור דור, סאו די קוועשטן איז וויי דאז איט סעי מדור דור, מלחמה להשם בעמלק בכל הדורות.

פון מחיית עמלק איז דרא דעיקבתא דמשיחא, וואן אוו די טרי איז דרא דעיקבתא דמשיחא. אות י'. נאו ווי גאנא אנדערסטענד וואט איז די לימוד וואט דו ווי העוו טו לערן פון איט. וועט מען דאס פארשטיין דורך באווארענען נאך א שאלה כללית אין דעם ענין. ווי גאנא ענסער וואן מאר קוועסשאן, א דזשענערל קוועסשאן אויף דיס סטארי, דען ווי גאנא העוו די לימוד וואט ווי העוו טו דו. צוליב וואס בכלל דערציילט תורה אז וידי משה כבדים, אז נתעצל משה. רבונו של עולם.

ועל אחת כמה וכמה איף אבאוט א בהמה, ועל אחת כמה וכמה וועגן בני אדם ובפרט בני ישראל, ובפרטי פרטיות משה רבינו, יו נאו וואט משה רבינו איז? א נבחר מכל מין האדם, דער רמב ם אין פירוש המשניות אין סנהדרין סעז נבחר מכל מין האדם, דארף די תורה טו טעל אס דעט משה וואס לעיזי, נתעצל, און דעטס וויי היז הענדס אר העווי? רבונו של עולם וואי? פון דעם גופא איז מובן אז אויך דאס איז א הוראה נצחית אין די מלחמה רוחנית מיט עמלק פון כל דורות, דיס איז טעלינג אס סאמטינג טו טיטש אס וואט ווי האב טו לערן פון איט, וואט איז איט? דער ביאור בזה, די רבי איז גאנא עקספלעינען וואט איט איז, עמלק האט במלחמתו געקענט פוגע זיין נאר די אידן ביי וועמען ס'איז געווען א חלישות אין אמונת השם, וכנזכר לעיל, הו דיד עמלק בי עיבל טו טאטש? אנלי די פיפל דעט העד וויקנעס אין בעליווינג אין די אייבישטער, ווי עס שטייט אין פסוק אין פרשת כי תצא ויזנב בך נאר כל הנחשלים אחריך, דאוז דעט זיי ווער אוט אוו די קלאוד ביקאוס זיי דיד א עבירה, וואס דאס מיינט ווי רש י טייטשט חסרים כח מחמת חטאם, ביקאוס זיי דיד א עבירה, שהיה הענן פולטן, די ענן ספיט דעם אוט. נאר די וואס זענען געווען מחוץ לענן, אבער די אידן וואס האבן זיך געפונען אינעווייניג, זיי האט עמלק נישט געקענט אנרירן, עמלק קודנט נאט טאטש סאמבאדי דעט איז אין די קלאוד. און דער תוכן און ענין דערפון ברוחנית איז בכל הדורות, ווי האב אין אל די דזשענערעישאנס ווי האב סאטש א טינג, וואט דו ווי האב, רובם ככולם פון בני ישראל געפינען זיך בתוך הענן, דער רבי סעז רובם ככולם פון עם ישראל, דעי'ר אל אין די קלאוד, אין גבול און אינעווייניג פון תורה ומצוות, בכלל פארבונדן מיטן אויבערשטן, זיי אר קאנעקטעד מיט די אייבישטער. יעדערער לפי מעמדו ומצבו, איטש וואן עקארדינג טו היז טו היז מצב, און די ענן תורה ומצוות, וואטס די ענן, די ענן איז תורה ומצוות איז מגין אויף אידן פון אלע רוחות זרות איטס וואטשינג דעם פרום אלל סטרעינדזש ווינדס וואס בלאזן פון חוץ לתחום הקדושה דעט דעי'ר בלאואינג אוטסייד אוו די קדושה בפרט פון עמלק איז גיידינג הים וואטשינג הים פראם עמלק וויי ביקאויז עמלק העז טו טינגס עמלק איז רעב איז גאנע סעי העז טו טינגס ברענג קרירות אשר כוחו אין ענייני יהדות אשר כוחו בדרך מינס ליטערלי דעט הי מעט יו אין די וועי גאוינג אוט אוו מצרים ענד אשר כוחו על פי חסידות איז ווען די הי מעיקס יו קול הי קאלס יו אף אין ווארעם טו בי לערנינג און דאווענינג און דואינג טינגס פאר די אייבישטער. איז די רבי סעינג נאו, עס זענען דא אידן, דער איז פאראן דזשוס, וואס מסיבות שונות זענען זיי נישט בתוך הענן, זייער סדר החיים איז לעת עתה נאך נישט אינגאנצן בהתאמה צו די הוראות התורה, דער סאם דזשוס דעי'ר נאט עז אוו נאו עז איטס סופאוזד טו בי, דערפאר קען עמלק, וואט איז עמלק? עמלק איז בגימטריא נומעריקל וועליו אוו ספק, הי קוד האב א צוטריט צו זיי, און אריינווארפן אין זיי ספיקות, הי קוד גיוו דעם ספיקות אין אמונה, נאמבער וואן, ביכולת השם, הי גיווס אים ספיקות אין אמונה אין דער אייבישטער'ס פאוער און קרירות אין ענייני קדושה, אשר קרך אין ענייני קדושה, קען דעריבער געמאלט זיין נאו די רבי טעלס יו וואט קוד העפן, אז אזא איד, די רבי איז גאנע טעל אס א קאלקעלעישן דעט א איד דעט איז א פערפעקט דזשו, וואט דיס קאלקעלעישן איז גאנע בי, אז אזא איד וואס געפינט זיך בתוך הענן, זאל טראכטן ביי זיך, און מעקט א קאלקעלעישן לייק דיס, וואס פאר א שייכות האב איך מיט די וואס געפינען זיך מחוץ פונעם ענן, ער רעכנט אז יענע אידן האבן נישט קיין שייכות צו אים. אייעם אין די ענן דעי אר דיד א עבירה די ענן טרו אים אוט ספיט אים אוט איי העוו טו דו וויט אים איי העוו נאו קאנעקשן וויט אים נע נע קאנטיניו בשלמא מיט די וואס זענען בתוך הענן דאוז פיפל דעט אר אין די ענן וואט דאז איט מין זיי לערנען תורה און זענען מקיים מצוות נאר עס פעלט זיי אין דער שלימות שבזה נאט עוועריבאדי איז א שלם, נאט עוועריבאדי איז א קאמפליט פערסאן, אדער אפילו א איש פשוט, דער קוד בי סאמבאדי איז אין די ענן און איז א איש פשוט וואס איז אין דער דרגה פון חוטב עציך שואב מימיך, איז טשאפינג וואוד און איז דראאינג וואטער טו גיוו טו פיפל, איז אין הכי נמי, איטס טרו אז פאר אים, זייענדיג פון די ראשיכם שבטיכם, הי טינקס אבאוט הימסעלף, איים ראשיכם שבטיכם, איז דאס לפי דעתו, הי טינקס, א ירידה האבן צו טון מיט אזא אידן און אים ארויסהעלפן פון דעם מצב. פאר מיר טו גאו סיט וויט סאטש א גיי איז איז איים איים לאוערינג מיי סעלף אבער אף על פי כן טוט ער עס באט סטיל איז גאנע דו איט וויי וויבאלד אז סוף סוף רעדט זיך דאס וועגן איינעם וואס געפינט זיך מיט אים אין איינעם בתוך הענן די טאלק אבאוט סאמבאדי דעט איז סטיל אין די ענן סאו איז דואינג איט אבער וואס פאר א שייכות האט ער איז פינישינג איז קאמפלעינט וואס פאר א שייכות האט ער טענה'ט ער צו דעם וואס געפינט זיך מחוץ לענן רחמנא לצלן וואט קאנעקשאן דו איי העוו וויט אים מיט אים וויל ער נישט האבן צו טון, איי דאנט וואנט האב עניטינג טו דו וויט אים, לכל היותר איז פאר שור א דזשו, וואט איז הי גאנע דו, הי העז ען איידיע, יו נאו וואט איים גאנע דו, איים גאנע לערן תורה, איים גאנע גיוו צדקה פאר היז מעריט דעט הי שוד קאם בעק, קאם בעק אינטו די ענן, לכל היותר וועט ער מוסיף זיין לזכותו בלימוד התורה אדער אין עבודת התפילה וכיוצא בזה, אבער צא הלחם? ארויסצוגיין פון די כותלי בית מדרש אדער פון די כותלי בית הכנסת, גאו אוט אוו שול, גאו אוט אוו בית מדרש, און זיך אוועקלאזן און זוכן א צווייטן איד אין א סביבה וואס איז מחוץ לענן, גאו לוק פאר א גיי דעט איז די ענן טרו הים אוט, א מקום וואס איז נישט קיין מקום פון יראת שמים, דאס האט לכאורה גאר קיין ארט נישט, אויף נאו נאטינג, און וואט דו ווי סי היער ביי די מלחמה, משה רבינו טאלד יהושע, יו, יהושע איז גאנע טעיק אווער משה טעק אין די אידן אין ארץ ישראל, איז לא ימוש מתוך האוהל, וואט איז הי דואינג? הי געטס אוט אוו די אוהל ענד הי גאוס טו געט דיס דזשוס. עמעיזינג. ווער רעדט נאך אויב ער איז אין א דרגה, און די רבי סעיס איוון מאר, איף הי טינקס דעט הי איז אין א דרגה אוו תורתו אומנתו, אויף וויפיל דאס איז שייך בזמן הזה דער'ז, בזמן הזה דער'ז נאט שייך דער שוד בי די איידיע אוו תורתו אומנתו, איז זיין סברה און טעם השלילה נאך גרעסער און שטארקער, סאו איז. אפיניען, נאט טו העוו עניטינג טו דו וויט דעם, איווען מאר, היתכן, האו קאוד איט בי, צו מפסיק זיין פון אזא אופן אין לימוד התורה, מיי דרגה אין לימוד התורה איז תורתו אומנתו, רייט? ארויסגיין צו די דערס דערס א הלכה, סאמבאדי איז תורתו אומנתו איז איט וואס, הי קאוד ליינען קריאת שמע וואנס אין טערטי דעיס, אין דא דאזענט העוו טו דאווען, דער איז סאו מעני טינגס הלכות, איי שוד ליוו אלל דיס אין גאו אוט אין לוק פאר א חוץ לענן פאר סאמבאדי לייק דיס? ארויסגיין צו די וואס זענען מחוץ לענן, בכדי צו מגן זיין אויף זיי פון די עמלק? איי שוד איי שוד פריפער אים און ברינג אים בעק? שטארקן זיי אין זייער אמונה, סטרענגטען אים אין אמונה, דערווייטערן זיי פון א חטא, מעיק אים שוד נאט דו עבירות, און באווירקן זיי צו מקיים זיין נאך מצוות, איי שוד בי אינפלוענסינג אים טו דו מאר מצוות? אויף דעם האט מען די הוראה פון דער ערשטער מלחמה ביי אידן, נאו ווער גאנע קאם בעק טו די מלחמה, ארויסגייענדיג פון מצרים, דאס איז מלחמת. עמלק א הוראה אין דעם אלעם, וואטס די הוראה, די רבי איז גאנע סעי וואט איט איז, בשעת עמלק קומט און פארטשעפעט זיך מיט א אידן, עמלק קאמס און הי סטארטס וויט א דזשו, וויטש דזשו, וואס געפינט זיך מחוץ לענן איז אוטסייד אוו די קלאוד, אפילו אויב זיין געפינען זיך דארט איז באשמת פונעם אידן, איטס היז פאלט, הי דיד די עבירה, כנזכר לעיל מחמת חטאים, דעטס וויי די ענן ספיט אים אאוט, דארף די אידן, דארפן די אידן וואס געפינען זיך בתוך הענן, ארויסקומען פון דארט בכדי צו מגן זיין אויף דעם אידן אין זיין מלחמה קעגן עמלק, יו העוו טו גאו אוט ענד לוק פאר אים ענד סעיוו אים, ואדרבה ווער דארף דאס זיין בעיקר, הו העז טו דו איט, די וואס דארפן ארויס צו באשיצן אידן פון עמלק, הו איז איט, די יראי חטא, דער רבי ברענגט זיין הלכה אין שלחן ערוך אין הלכות שבת, אז מצוה בגדול, די יראי חטא וואס דווקא זיי האבן דעם כח צו לוחם זיין מלחמת עמלק, דעי העוו די כח, און דער עומד בראש המלחמה, הו איז איט, יהושע. וועמען מ'האט אנגעזאגט בחר לנו אנשים וצא מן הענן הלחם בעמלק, משה טאלד דעם יו גאו טשוז די פיפל ענד גאו אוט אוו די ענן ענד יו גאו פייט, וואס יהושע איז געווען לא ימיש מתוך האוהל, וואט דיד הי דו מיט משה רבינו, דעי ענד נייט הי וואס אלוועיס מיט משה רבינו סיטינג ענד לערנינג תורתו אומנתו און הי לעפט עווריטינג און הי ווענט אוט אוו די ענן תורתו אומנתו און ער האט געדארפט אנפירן די מלחמה און די תורה איז מוסיף נאכמער, נאו ווי קאמינג טו די באטאם ליין, א געשמאקע דיס. דעט משה דידנט גאו אוט דען באט ווי העוו טו לערן משה פון די אייבישטער קאמס אוט דעט משה אלסא טו גאו אוט און די תורה איז מוסיף נאכמער אז אפילו משה וואס ער האט בעצם און בפנימיות אנגעפירט די גאנצע מלחמה הי וואס איז די וואן דעט הי קאנדאקטעד די מלחמה ער האט ממנה געווען יהושע'ן אלס שלוחו צו פירן די מלחמה און ער האט אליין געפירט די מלחמה ברוחניות בתפילתו הי וואס דאווענינג הי דיד די סעקאנד פארט ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש ער איז דעם גאנצן טאג געווען שרוי בתענית און פעסטינג א האול דעי, און איז געשטאנען בידיו פרושות השמים בתפילה, סטרעטשינג אוט היז הענד טו פרעי טו די אייבישטער, און ער האט דורך דעם גע'פועל'ט דעם וגבר ישראל, משה רבינו האט די עפעקט די גבר ישראל, האט אבער טראץ דעם אלעם, בעסיידס אלל דיס, נוסף על כל זה, האט ער אליין געדארפט ארויסגיין זיך משתתף זיין אין דער מלחמה, ממש פשוטו כמשמעו, דעטס וויי רשי סעז נתעצל, עקארדינג טו די אייבישטער, יו שוד האוו גאן אוט אלסא, וואט דו ווי העוו טו לערן פראם איט? איף יו דא נאט די עמלק, דאנט טינק אבאוט יור סעלף, יו אר יו אר א תורתו אומנתו, יו אר א צדיק, יו אר וואטעווער יו אר, יו העוו טו גאו אוט, איווען די הייעסט, די גרעיטעסט לעוועל פערסאן העז טו גאו אוט און דו איט. און מ'זעהט זיך די הוראה צו א גדול, איווען צו א גדול איז אלסא א לעסען. עס איז נישט גענוג השתתפות רוחנית אין דער מלחמה ביי עמלק בכל דור, עז משה דיד. נאו, איטס נאט ענאף טו דו רוחניות. ער קען זיך נישט מסתפק זיין מיט דעם וואס ער וועט זאגן א קאפיטל תהילים אז די אידן זאלן זיך אומקערן צו אידישקייט. ביוטיפול טינג איז אין אנאן, ס'גאנע טעיק א תהילים און סעי תהילים פאר דעם. נאו, איטס נאט ענאף. אף על פי וואס דאס איז א הכרח און גבוה על גבוה וכו', איטס א ווערי אימפארטענט טינג, יו העוו טו סעי תהילים, קאוז יו ניד די פרעיערס טו בי עיבל טו געט דעם בעק, באט יו העוו טו גאו אוט ענד דו איט. און ס'איז אויך נישט מספיק ער זאל שיקן זיינע שלוחים אויף דעם, נאט ענאף, נאר ער דארף אליין ארויסגיין און טון, הי העז טו גאו אוט הימסעלף ענד דו איט, וואס איז נויטיג צו מגין זיין אויף אידן, באט יו העוו טו. בי עיבל טו ברינג בעק די אידן אינטו די הנהגה, ועל ידי הנהגה זו, איף ווי גאנע דו דיס הנהגה, אז מען גייט נישט מיט חשבונות וטעם ודעת, יו פוט אוועי אל די חשבונות עז די אייבישטער וואנטעט פון משה רבינו, דעטס וואי נתעצל, אף על פי וואס זיי זענען דקדושה, איטס טעם ודעת דקדושה, משה רבינו העד א ריל קאלקעלעישאן וואי הי דידנט גאו. אין די מחה סאו איף ווי דואינג למעלה פון קאלקעלעישאנס אין די מחה תמחה זכר עמלק דעט ווי לערנינג אין פרשת כי תצא דעט איז א מצוה אן אס טו דו יו נאו וואט ווי גאנע העוו ען עפעקט ווי גאנע העוו ען עפעקט אז דער אויבערשטער פירט זיך דער אויבערשטער אלסא דער אויבערשטער איז גאנע דו די סעים טינג אין וואט וואט איט סעיס אין אווער פרשה מחה אמחה זכר עמלק דער אויבערשטער איז גאנע בי ערעיזינג די נעים אוו עמלק העכער פון חשבונות ומדידות וואס דער אויבערשטער איז גאנע דו כביכול סאו טו סעי הייער פון מדידות וואט קוד בי ביי די אייבישטער הייער פון הגבלות און איז מדלג אויפן קץ דאזענט וועיט פאר די קץ ברענגט משיח רייט נאו און ברענגט די גאולה העתידה וואס דעמאלט וועט זיין השם שלם והכסא שלם אין די ענד אוו דיס פרשה איט סעיז כי יד על כס קה מלחמה להשם בעמלק מדור דור רש י עסקס און אדער מפרשים וואט איז כי יד על כס און וואט איז קה וויי נאט כסא וויי נאט יו ד קי וא ו קי רש י סעיז